קאסעט צוויי, זייט איינס, פון בוך מען דארף זיין א מענטש פון הערץ בערגנער. המשך פון דער מעשה בושות פון א טאטן. דעני איז אלעמאל געווען אזא וואויל קינד, נישט געקענט אויפמאכן דאס מויל. היינט ביי א ליאדע וואס הייבט ער אויף דאס קול און האט באקומען חוצפה צו טאטע מאמע. ער נעמט זיך איבער מיט די גענג פון זיינע חברים וואס ווידערשפעניגן די פראפעסארן אין אינווערסיטעט, גייט נאך זייער קאפ. ער האט זיך פארלאזט לאנגע האר וואס דערגרייכן אים שוין צו די אקסלען און גייט ארום אפגעריסן און אפגעשליסן. פון וואנען קומט צו אים אזא פיראכץ? צוליב די אלע מעשים קען מען אים נאך ארויסווארפן פון אינווערסיטעט? נאכדערצו אז ער איז א איד. עס קען געמאלט זיין אז צוליב דעם וואס דעני איז בייז אויפן טאטן לאזט ער אויס דעם כעס צו אנדערע. ווי עס זאל ניט זיין איז דאס א שטראף פון הימל פארן טאטנס חטאים. די אויגן האבן זיך ביי סעמען פון מידקייט געקלעבט, אבער ווי נאר ער האט געכאפט א דזשים האט ער מיטאמאל דערהערט דעם ווייב'ס קול וואס האט זיך ווייך געגליטשט אין די ארומיגע שטילקייט. אפנים זי האט ניט אויפגעהערט צו רעדן די גאנצע צייט. ס'איז שוין זיכער גאר שפעט און ער וועט דארפן זיך אויפהייבן זייער פרי. ער איז טאקע קיינמאל נישט אראפגעפאלן ביי זיך, זיך אייביג געשטעלט גרעסער ווי ער איז געווען, נאר איצט האט ער דערפילט ווי עס באפאלט אים א מורא וואס דרינגט אריין אין אים טיף, צו וואס וועט ער זיך קענען נעמען, ער זאל ציען חיונה? ער איז שוין צוגעוואינט געווען צו דעם שטייגער לעבן וואס ער האט געפירט, און ס'איז נישט אזוי לייכט אריינצוקריכן אין אן אנדער הויט. סעם האט אפגעמאכט ביי זיך אז ער וועט זיך שוין די טעג נעמען ארומזען וועגן אן אנדער פרנסה. אבער דער ווייב וועט ער גארנישט דערציילן. להכעיס איר וועט ער שווייגן, האלטן פאר איר סוד. זי צאפט אים גענוג דאס בלוט בייטאג מיט אירע איידעלע יחסניש שטילע רייד, נאר אז עס קומט ביינאכט לאזט זי אים אינגאנצן נישט צוטאן קיין אויג.

די לעצטע עטליכע נעכט האט זי זיך צו אים אנגעזעצט צוליב זיין באקאנטשאפט מיט לינען דער יונגער אלמנה. אלע צרות מיטן זון נעמען זיך דערפון וואס ער פארשווארצט איר דאס פנים און גיבט זיך אפ מיט דער אוי, פרימטשע האט אפילו נישט געוואלט ארויסזאגן דעם נאמען ווי זי וואלט זיך געמיעסט אבער סעם האט געוואוסט וועמען זי מיינט. ער האט פארשטאנען אז זי וועט נאך ארויסקומען מיט דעם, תחילת האט זי מער גאר נישט געוואלט מיט אים אננעמען, און סוף כל סוף איז זי אויך מיט אים דעם ארויס. אוודאי אוודאי האט זי זיך געקרענקט מיט די ווערטער, וועלכער מאן טוט דאס אזא זאך? וואו איז דאס געהערט אין א אידישער שטוב ווען מען האט שוין אן אויסגעגעבענע טאכטער און א זון וואס שטייט אין שידוכים? כ'האב נאך דאס נישט געהערט, וואס קען זיך א זון אפלערנען פון א טאטן וועלכער גייט אויף אזעלכע וועגן? וואס פאר א השפעה קען ער אויף אים האבן? כ'האב געוואוסט אז זי וועט נאך מיט דעם ארויסקומען, האט זיך סעם ראפטעם אויפגעזעצט אויפן בעט, איך האב שוין מיט לינען מער נישט צו טון, דעם אמת געזאגט האב איך קיינמאל מיט איר קיין שייכות נישט געהאט. מען ווייסט שוין, מען ווייסט שוין, וועלכע אידישער מאן אין די יארן לויפט נאך א שיקסע? נאכדערצו אזא אויסגעלאסן שטיק. לינא איז נישט קיין אויסגעלאסן שטיק, זי האט מיך ליב געהאט, ליב געהאט אזוי ווי איך בין, זי האט מיר נישט געמוטשעט מיט קיין דיעטעס, נישט קאמאנדעוועט מיט מיר, כ'האב זי שוין נישט געזען מער ווי א האלב יאר. ס'איז אמת געווען וואס סעם האט געזאגט, ער האט שוין נישט געזען לינען א לאנגע צייט, ער טוט דאס נישט צוליב דענען. בשעת ער האט זיך מיט לינען געזעגנט און געזאגט אז ער וועט מער צו איר נישט קומען האט זי שטארק געוויינט. אויך ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און זיך מיט א טיכעלע געווישט די טרערן, מיטן זעלבן טיכעלע האט ער אויך געווישט די טרערן פון אירע בלויע אויגן, פון איר שמאל לענגלעך פנים. זינט דעמאלט האט ער זיך שוין מער מיט איר נישט באגעגנט. הערסט וואס כ'וועל דיר זאגן, האט זיך סעם מיטאמאל אנגערופן, קיינער מאכט נישט קאליע דעם זון נאר דו אליין. דו ספוילסט אים, דו גיבסט אים צופיל נאך, לאזט אים נישט אפעטעמען, דו פייניגסט אים פונקט ווי דו פייניגסט מיך, דעני זוכט א געלעגנהייט ווי פטור צו ווערן פון דיר. איך מאך קאליע דעם זון? איך? האט זיך פרימטשע צעלאכט און איר שטיל געלעכטער האט זיך לאנג געקייקלט אין דער פינסטערער שטוב, אז מענטשן וועלן דאס הערן וועלן זיי לאכן פון דיר אין די פויסטן. ער ספוילט נישט דער זון נאר איך. וואס רעדט איר בלויז פון מיר? קיין אנדערע טעמע קענט איר זיך שוין ניט אפזוכן? גאנצע נעכט רעדן זיי נאר פון מיר, האט זיך פלוצים אויפגעריסן די טיר פון שלאפצימער און ס'איז אויסגעוואקסן דעני וואס האט ארויפגעדרייט די עלעקטרי, כ'קען זיך אינגאנצן נישט לערנען, שוין לאנגע וואכן ווי כ'האב נישט אריינגעקוקט אין א בוך, און זיי, נאר זיי שושקען זיך און רעדן, גאנצע נעכט רעדן זיי פון מיר, כ'פיל אז כ'וועל משוגע ווערן. סעם און פרימטשע זענען געבליבן ליגן ווי געלעמט, פון דעם ליכט וואס האט פלוצים ארומגעכאפט די גאנצע שטוב האבן זיי געפינטלט מיט די אויגן. לכתחילה האבן זיי נישט געוואוסט וואס דא איז געשען. ערשט ווען זיי האבן זיך צוגעוואוינט אביסל צו דער ליכט און דערזען דענען, האבן זיי זיך געכאפט, ער האט זיך אריינגעריסן צו זיי אין שלאף-צימער, זיין קליין, אביסל מיידלשער פנים, וואס האט זיך קוים ארויסגעזען פון דער צעוואקסענער האר-געדיכטעניש, איז געווען אויסגעקרומט פון כעס. די אויגן זיינען געווען געשוואלן און רויט ארומגעזוימט. די הויכע און דינע פיגור האט זיך געוואקלט אהין און צוריק נאר צום אומפאלן. פֿון דעם צעכראַסטעטן אָפּגעקראָכענעם לעדערנעם רעקל האָט אַרויסגעקוקט אַ נאַקעטע האַלדז און אַ שטיק ברוסטקאַסטן. פֿון די צעדרילטע שמאָלע אָוועראָלס, וואָס האָבן אויסזען ווי דינע צעקנעטשטע רערן, האָבן אַרויסגעשטאַרט גרויסע, צעפֿאָרענע שיך. מען האָט בפֿירוש געזען, אַז ער האָט זיך נישט געלערנט בײַ זיך אין צימער, נײַערט ער איז ערשט אָנגעקומען פֿון גאַס. נאכדעם ווי דענע האט אפגעשריגן האט ער שוין מער גארנישט געזאגט און איז געבליבן שטיל, ער האט אויסגעלאשן די עלעקטריק, געזאגט גוד נייט און איז האסטיג ארויס פון שטוב, פונקט אזוי האסטיג ווי ער האט זיך דא אריינגעריסן. ס'איז געבליבן שטיין א טויבע שטילקייט, בלויז אין חלל האבן נאך געציטערט דענע'ס געשרייען, סיי פרימטשע און סיי סעם האבן איינגעהאלטן דעם אטעם, מורא געהאט ארויסצוברענגען א ווארט פון די ליפן, מיטאמאל האט זיך אין חלל א טראג געטון פרימטשעס געוויין וואס איז זיך פארגאנגען העכער און העכער. סעם איז אראפגעגאנגען פון געלעגער, ארומגענומען דאס ווייב, זיך צוגעזעצט לעבן איר. נו, זיי שוין שטיל, פרימטשע, האט ער זיך ביי איר געבעטן, זיי שטיל! אבער דאס ווייב האט זיך נישט געקענט איינהאלטן פון וויינען, און אירע הייסע טרערן וואס זענען גערונען איבער זיינע פינגער האבן זי דערנענטערט צו אים. ס'איז אים געקומען אויפן רעיון אז טאמער ווילן זיי אויספירן עפעס ביים זון, מוזן זיי זיך אליין אויפהערן צו קריגן און מאכן שלום. אין זיינע אויגן מוזן זיי האלטן איינער פארן אנדערן, אבער צו וועט עס מעגליך זיין אויסצופירן ביים ווייב? סעם דערפילט ווי ס'הארץ הייבט אים אן צו ציען און ס'באפאלט אים א שטארקער הונגער. ער האָט זיך בשתּיקה אַרײַנגעכאַפּט אין קיך, ניט אָנגעצונדן די עלעקטריק, כּדי ניט צו שטערן דעם זון. ער האָט אויפֿגעמאַכט דעם פֿרידזשירעיטאָר, אַרויסגענומען אַלץ וואָס דאָרט איז געווען, זיך אַוועקגעזעצט עסן אין דער פֿינצטער, כאָטש ער האָט כּסדר געדענקט, אַז ער איז אויף אַ דיעטע, האָט ער אַזוי געשלונגען, אַז ער האָט זיך נישט געקענט מער רירן. באלד פון דעם אנדערן טאג אן האט סעם גענומען ליקווידירן זיינע ביזנעס. טאמער האט מען אים פארגעשלאגן עפעס א לינק געשעפטל האט ער דערפון נישט געוואלט הערן, ניט געדענקען. זענען געקומען צו אים מעקלער, פארגעלייגט אים סחורות וואס איז געשטאנען צו פארדינען שטיקער גאלד, אבער ער האט זיי נישט געוואלט זען, האבן די מעקלער געצויגן מיט די פלייצעס געמאכט הלצה'לעך אויף זיין חשבון. סעם איז געווארן א צדיק! א צדיק אין פעלז! דער גראָבער פּעלץ. סעם האָט איבערגערעדט מיט פרימטשען, אַז זיי דאַרפן באַשטימען מיט דענען אַן אָוונט, כדי אַריינצוגיין צו אים און כאַפּן מיט אים אַן ערנסטן שמועס. זיי מוזן וויסן וואו זיי שטייען מיט אים אין דער וועלט. דענע האָט נישט געוואָלט הערן פון דעם, אָפּגעלייגט פון איינמאָל אויפן צווייטן, ביז ער האָט סוף-כל-סוף מסכים געווען. צו דעם שמועס האָבן זיך די עלטערן געגרייט גלייך, זיי וואָלטן זיך געקליבן רעדן מיט עפּעס אַ פרעמדן מענטש. פרימטשע האט זיך אויסגעפוצט, און סעם האט אנגעטון אזא רעקל וואס האט אביסל פארשטעלט ביי אים דעם גרויסן בויך. זיי האבן אפגערעדט צווישן זיך וואס צו רעדן מיט דענען. דער עיקר האבן זיי באשלאסן זיך ניט אריינצופארן אין די רייד און נישט צו זאגן פונקט דאס קאפויערדיגע וואס דער אנדערער האט געזאגט. איידער זיי זענען אריין צום זון האבן זיי אפילו אנגעקלאפט אין דער טיר. דאס האט ביי דענען באלד ארויסגערופן א שמייכל און ער האט א מורמל געטון. אָך, װי איר זײַנט שײן דערצױגן! כ'האָב דאָס נאָך קײנמאָל ניט געזען בײַ אײַך. אַזױ אײדל! כ'בין צוגעװױנט, איר זאָלט מיר נאָכשפּיאָנירן, רעװידירן, װען איך בין נישטאָ אין שטוב, אַרײַנקומען נישט געפֿרעגטערהײט. פּונקט װי די עלטערן האָבן זיך געגרײט צום שמועס מיטן זון, אַזױ האָט ער זיך צו דעם אין גאַנצן נישט געגרײט. אין שטוב איז געווען אָנגעוואָרפֿן, די ביכער צעלייגט אין אַלע ווינקעלעך, דאָס געלעגער נישט צוגעבעט, דענע, אַ צעכראַסטעטער, איז געזעסן אויף אַ שפּיץ בעט און האָט אַפֿילו די אויגן ניט אויפֿגעהויבן צו טאַטע-מאַמע. אויף אַלע פֿראַגן האָט ער געענטפֿערט כּלאחר יד, מיט אַ ווינקל מויל. סעם האָט געשוויצט, זיך געפֿילט זייער נישט באַקוועם מיט זײַן צעגאָסענעם גוף, זיך געווישט כּסדר דעם שווייס, וואָס האָט זיך פֿון אים געגאָסן, פרימטשע האט נאכאנאנד געשנורעוועט דאס דינע מויל, קוים איינגעהאלטן די ווערטער וואס האבן געזוכט א וועג ארויס. גארנישט איז איר געפעלן וואס דער מאן האט גערעדט צו דענען, נאר אזוי ווי ס'איז געווען אן אפמאך צווישן איר און דעם מאן נישט נישט אנטקעגנצורעדן זיך אין דעם זון'ס אויגן, האט זי זיך באמיהט מיט אלע כוחות צו האלטן דעם אפמאך. איך מיט מיין טאטן זענען געווען צוויי וועלטן, האט סעם אביסל אונטערגעהוסט. ער איז געווען פרום און איך בין שוין פון אים אוועקגעגאנגען. אבער פון דעסטוועגן האבן מיר זיך פארשטאנען. איך האב פאר מיין טאטן געהאט דרך ארץ. היינט פיל איך הערשט ווי מיין טאטע איז געווען גערעכט און ס'טוט מיר באנג וואס כ'פלעג אים וויי טון. צווישן מיר און דיר דענע איז נישטא אזא גרויסער אונטערשיד ווי ס'איז געווען צווישן מיין טאטן און מיר. דארף מען זיך אוודאי פארשטיין. סעם איז געווען זיכער אז די רייד האבן געטראפן אין פינטל אריין און דער זוהן ווייסט וואס ער מיינט. אבער צום סוף האט זיך דענע נישט צוגעהערט צו אים און אפילו נישט אינזינען געהאט צו ענטפערן. האט סעם ווידער אנגעהויבן. גלויב מיר דענע אז פאר מיר און פאר דער מאמען קענסטו זיך אראפרעדן פון הארץ ווי פאר א ברודער און א שוועסטער. מיר זענען ניט צוריקגעשטאַנען און מיר קענען דיך פֿאַרשטײן. מיר געהערן צו דער הײַנטיקער װעלט. איר געהערט נישט צו דער הײַנטיקער װעלט, איר זענט צוריקגעשטאַנען, האָט דענע אָפּגעפּסקנט. איר װילט, איך זאָל טאָן אַלץ, װאָס אײַך געפֿעלט. מיט װאָס זענען מיר צוריקגעשטאַנען? האָט סעם זיך געװישט מיט אַ טיכעלע דעם שװײס פֿון האַלדז. אַװדאי זענען מיר נישט געגאַנגען אין קײן אוניװערסיטעטן װי דו. איך האָב אַלץ געטאָן, כּדי דיר צו געבן בילדונג, װאָס מײַן טאַטע האָט מיר נישט געקענט געבן.

וואס פאר א פרנסה, פון וואס ביסטו אוועק, האט דענע לכתחילה ניט פארשטאנען, לאז מיך געמאך, וואס האסטו זיך אנגעזעצט אויף מיר, ליוו מי אלאון, כ'וויל אביסל רו, דעטס אלל. זעענדיג ווי ער רעדט צום יונגל האט זיך פרימטשי ניט געקענט מער איינהאלטן און געבראכן דעם אפמאך, ער דרייט אים א קאפ מיט נישט געשטויגענע און נישט געפלויגענע מעשות, דאס יונגל פארשטייט זיך נישט אויף דעם, ווייסט נישט וואס ער וויל, וואס פרעגסטו אים נישט בעסער פארוואס ער האט איבערגעריסן מיט שערלין? דאס מיידל קלינגט יעדן טאג און ער וויל נישט צוגיין צום טעלעפאן. אירע עלטערן זענען אזעלכע פיינע מענטשן, גאנצע אריסטאקראטן. כ'האב געוואוסט אז זי וועט זיך ניט איינהאלטן און אלץ קאליע מאכן. איז סעם ארויסגעפארן אויפן ווייב, כ'האב פארשטאנען אז זי וועט ניט האלטן דעם צוזאג. ווער האט ניט געהאלטן דעם צוזאג, איך צי דו? אז דו קענסט ניט רעדן לאז מיר בעסער, מיך פארשטייט דענע בעסער, איך בין די מאמע, כ'וויל וויסן פארוואס דענע האט איבערגעריסן מיט שערלין, אזא וואויל מיידל. איך גיי שיין ארויס האט סעם מיטאמאל א געשריי געטאן, מיט דיר קען מען גארנישט מאכן, דו שטאמסט טאקע פון גרויס יחוס, אבער דו פארשטייסט גארנישט, האסט א נארישן ווייבערישן שכל. סעם איז ארויסגעגאנגען פארהאקט נאך זיך די טיר, אויף יענער זייט האט ער נאך געהערט ווי דאס ווייב שרייט אים נאך, ניין, ביסט נישט גערעכט, האסט נישט געדארפט אזוי רעדן צום יונגל. בשעת דער פאטער איז אוועק האט זיך די מוטער אוועקגעזעצט לעבן זון, ארומגענומען אים מיט גרויס צערטליכקייט, אוועקגעשארט די פארוואקסן לאנגע האר פון בלאסן אויסגעצערטן פנים, אבער ער האט אראפגענומען אירע הענט פון זיך און זיך אפגערופן, ס'איז מיר אזוי ענג מיט אייך, כ'האב דא נישט קיין לופט צו אטעמען, לאז מיך געמאך, מאם, דער טאטע איז ארויס, גיי אויך דו ארויס און לאז מיך צורו. דעם זון'ס רייד האט דער מאמען זייער באליידיגט, אויך אירע יחסנישע עלטערן, טרערן האבן זיך געגאסן פון אירע אויגן און די דינע אקסלען האבן ביי איר געצוקט ווי א שטארקן ווייטאג, זי איז אריין אין שלאף-שטוב, זיך אריינגעלייגט אין בעט, געפרואווט עפעס זאגן דעם מאן, נאר ער האט זיך נישט אנגערופן צו איר קיין ווארט. סעם איז גאנצע טעג ארומגעלאפן פון איין באקאנטן צום צווייטן געזוכט א ביזנעס פאר זיך, ער איז געשטאנען האלבע טעג ביים טעלעפאן, געקלונגען צו פריינד און זיך שואל עצה געווען מיט זיי, לכתחילה האט מען אים אויסגעהערט, געגעבן אים כלערליי עצות, געוואלט אים צונעמען אפילו פאר א שותף, אבער ווען ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ער האט נישט אזויפיל געלט ווי מען האט אים געשאצט, האט מען זיך גענומען פון אים אוועקשארן. ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער איז א גרויסער בעל חוב. מען האט אויפגעריסן ביי אים די טירן, געקומען אויפמאנען די חובות, וואס וואס מער ער האט זיך אריינגעלאזט אין דער לאנגער באנק, זיך געקווענקלט, נישט געוואוסט צו וואס זיך צו נעמען, אלס מער האט מען זיך פון אים אפגעקערט. אז מען האט אים געטראפן אין גאס, האט מען זיך געמאכט ווי מען דערקענט אים נישט. פון כסדר'דיגן ארומלויפן איז ער אויסגעדארט געווארן, און דאס פלייש איז אים נאכגעהאנגען. לויזע הויט־זעקלעך האבן געציטערט ביי אים אויפן פנים, אונטער די אויגן האט ער באקומען געשוואלענע קישעלעך. וואס איז מיט אייך סעם? איר זענט אלרייט? איר זעט מיר אויס צו זיין עפעס חילעוואטע. וואס הערט זיך אין די ביזנעס? אין די בזיונות? האט מען זיך געמאכט מיט אים א הלצה'לע. כ'בין אלרייט האט סעם אוועקגעדרייט אביסל אויף א זייט דאס פנים, כ'האב זיך נישט אויף וואס צו באקלאגן, נאר מיט די ביזנעס איז נישט אזוי פייגלדיג. אבי געזונט האט מען אים געקלאפט איבער דער פלייצע, דאס איז דער עיקר. מיט פרנסה איז נישט געדייגעט, אזא מענטש ווי איר וועט נישט פארפאלן ווערן. אז סעם האט זיך נישט געקענט צושלאגן צו קיין שום געשעפט, האט ער זיך גענומען ארומקוקן וועגן א דזשאב. ער איז געגאנגען צו זיינע גוטע ברידער, געטאפט ביי זיי דעם דופק צי זיי וועלן אים אנשטעלן ביי זיך, אבער זיי האבן אוועקגעמאכט מיט דער האנט. דו וועסט ארבעטן אויף א דזשאב? ס'איז א געלעכטער. דו און א דזשאב, ביזט צו עפעס אנדערש באשאפן געווארן. בשעת סעם איז געקומען אהיים נאך א גאנצן טאג ארומלויפן האט אים פרימטשי אנגעקוקט מיט פארדייגעט פארשנדיגע אויגן, נאר זי האט מורא געהאט אים עפעס צו פרעגן. ער האט גארנישט געוואלט נעמען אין מויל אריין, זיך אנגעשפארט אויף א שטול און געקוקט אויף דער טעלעוויזיע מיט א פארגלעזערט שטארן בליק, פון קעסטל איז אויפגעגאנגען א הויך גרעגערן, אויפן זילבערנעם עקראן זענען מענטשן געלאפן, געפאדעט, גערעדט עפעס, געשריגן, אבער ער האט נישט פארשטאנען וואס זיי שרייען, וואס זיי ווילן. האט ער אויסגעלאשן די טעלעוויזיע, און גאנצע שעה'ן געזעסן אליין אין דער פינסטער. ער האט אנגעשפיצט אן אויער, געוואלט וויסן צי דער זון איז דא אינדערהיים, אבער פון זיין שטוב איז נישט געקומען קיין שארך. שפעט ביינאכט האָט זיך דעני אומגעקערט פֿון גאַס. אַז ער האָט געטראָפֿן דעם פֿאָטער זיצן אַליין אין דער פֿינצטערניש, האָט ער זיך צו אים אָנגערופֿן, וואָס זיצסטו עפּעס אין דער פֿינצטער, דעד? דו וואַרטסט אויף מיר? ניין, כ'וואַרט נישט אויף דיר. אַבי דו רעדסט צו מיר אַ וואָרט, דעני. כ'האָב געמיינט, אַז ביסט מיט מיר ברוגז, אַז כ'האָב דיך עפּעס שלעכטס געטאָן. ווער זאָגט, אַז דו האָסט מיר שלעכטס געטאָן? כ'האב אזוי געמיינט. כ'האב געמיינט אז כ'טו דיר אן בושות, האב איך שוין מער נישט קיין ביזנעס, נאר דו ביסט נישט בעסער געווארן, איך האב אלץ אויפגעגעבן. ווער האט דיך געהייסן דאס טון? מן הסתם האסטו אליין געפילט אז דו דארפסט אזוי טון, ס'איז ווייניג דא ערליכע מענטשן אויף דער וועלט, מען גענארט זיך אליין, אין דער אמת'ן האט מען מורא צו זיין אנדערש פון דער ארומיקער סביבה. יעדער האט דאס רעכט צו לעבן ווי זיין געוויסן זאגט אים, מען טאר זיך ניט אנווארפן אויף יענעם. נו גוט דעני, כ'פארשטיי, כ'פארשטיי וואס דו מיינסט, אבער קעגן שטראם קען מען נישט גיין, אזוי איז שוין דער סדר פון דער וועלט, און מיר אידן דארפן נישט פארזארגן די וועלט, קודם כל דארפן מיר זיך אליין פארזארגן, גיי לייג זיך שלאפן דעני, ס'איז שוין זייער שפעט. סעם איז ווייטער געבליבן זיצן אין דער פינסטער, ערשט ווען ס'האט זיך אנגעהויבן צו גרויען האט ער זיך שטיל אריינגעגנבעט אין שלאפצימער כדי נישט אויפצואוועקן דאס ווייב, ער האָט זיך אַרײַנגעלייגט אין בעט, אָבער ער האָט נישט געקענט אַנטשלאָפֿן ווערן. מיט אַ מאָל האָט ער דערהערט דאָס שעפּשנדיק אײַנגעהאַלטענע קול פֿון פֿרימטשען, וויפֿל קען איצט זײַן דער זייגער? האַ? דו שלאָפֿסט שוין, סעם? וועסט נעמען דעם שירעם, הערסט? וועסט נעמען דעם שירעם! כ'האָב פֿײַנט אַז מע זאָגט מיר אָפּ! האָט ער זיך אָנגעזעצט אױף מיר מיט זײַן באַפֿעלנדיק אַ ביסל קװיטשיק קול און זײַנע קלײנע קורצזיכטיקע אױגן אונטער די גראָבע ברילן-גלעזלעך האָבן זיך אײַנגעשטאָכן אין מיר, אַז כ'האָב אַזש דערפֿילט אַ װײטאָג. אָבער װאָס דאַרף איך אַ שירעם? עס רעגנט דאָך נישט אין דרױסן! האָב איך זיך. האב איך זיך געווערט געגן אים און כ'בין צוגעגאנגען צום פענסטער כדי אים צו ווייזן אז אין גאס איז טרוקן. באלד וועט זיך אראפלאזן א גוס רעגן וועסטו זען. כ'ווייס וואס איך רעד, נעם דעם שירעם! האט ער זיך געהאלטן ביי זייניקע און די קליינע שפיציגע קורזיכטיגע אויגעלעך זיינע האבן זיך נאך טיפער איינגעשניטן אין מיר. ניין, כ'וועל דעם שירעם ניט נעמען! האב איך א מורמל געטאן, אבער איך האב דערפילט א נישט זיכערקייט אין זיך, און כ'האב שוין פארשטאנען אז ער וועט ביי מיר אויספירן און כ'וועל זיך אונטערגעבן זיין באפעל. איך בין געשטאנען ביים פענסטער און ארויסגעקוקט אין גאס וואו ס'האט זיך אויף די ענג צוזאמענגעדריקטע דעכער געזעצט די זון. אמת איז אז אינדרויסן איז געהאנגען א נעפל וואס האט ארומגענומען די גאס, די הייזער, די מענטשן מיט א קראנקער דינער הויט נאָר די פֿאַרגײענדיקע זון האָט באַפֿאַרבט די הױט מיט אַ לעבעדיק-רױטער ליכט. ס'האָט אױסגעזען װי נאָך אַ שׂריפֿה, װאָס לאָזט איבער נאָך זיך אַ דעמפֿיקן רױך. אָבער מען האָט נישט געזען אין ערגעץ קײן סימן פֿון אַ רעגן. װאָס-זשע האָט זיך מײַן חבֿר אָנגעזעצט אױף מיר אַז כ'זאָל באָרגן בײַ אים אַ שירעם? דו הערסט װאָס איך זאָג דיר? ס'װעט זיך באַלד אַראָפּלאָזן אַ מבול, װעסטו װערן פֿיטש-נאַס. אױב דו װילסט, קענסטו בײַ מיר בלײַבן שלאָפֿן. כ'וועל דיר אויסבעטן אויף בענקלעך, א נישט וועסטו שלאפן מיט מיר. דו ביסט נישט אזוי פעט ווי איך און וועסט נישט פארנעמען קיין סאך ארט. האב איך ווידער דערהערט מיין חבר'ס קול וואס האט מער נישט געקלונגען אזוי באפעלעריש ווי פריער. אבער ווען וועל איך דיר קענען צוריקברענגען דעם שירעם? כ'בין אזוי פארנומען, כ'האב פיינט צו זיין א בעל חוב, האב איך זיך אלץ געפרואווט ארויסדרייען פון מיין חבר וואס האט מיר ארויסגעוויזן אזויפיל געטריישאפט. איך קען ביי דיר נישט בלייבן שלאפן. כ'מוז אהיים גיין, דאס ווייב און די קינדער ווארטן אויף מיר, האב נישט קיין פאראיבל אויף מיר שלום. נאר איידער איך האב פארענדיגט מיינע רייד, איז שלום שוין אויסגעוואקסן פאר מיר מיט דעם שירעם אין דער האנט. ער איז געשטאנען א הויכער, א פעטלייביגער, אן איינגעבויגענער, ווי א געהויקערט אומגעלומפערטער בארג, און אין זיינע גרויסע הענט האט זיך געוויגט אן אלטער שווארצער שירעם. ער האט דעם שירעם אויפגעמאכט כדי צו ווייזן אז ער האט ניט קיין שום פגם. שלום איז געבליבן שטיין אונטער א שווארצן דעכל. דאס איז געבליבן פון אונזער גאנץ פארמעגן האט ער זיך אנגערופן. אז איך בין געקומען אין שטעטל אריין נאך דער מלחמה, האט מיר די קראשינסקיכע אנטקעגן געטראגן דעם שירעם. דאס האט זיך אפגעראטעוועט פון אונזער הויז האט זי געזאגט. אבער צו וואס דארף איך דעם שירעם, ס'וועט דאך זיין אויף מיר בלויז אן עול, ס'רעגנט נישט אינדרויסן. נעם, זאָג איך דיר, האָט מײַן חבֿר אָפּגעהאַקט, װעסט מיר בײַ אַ געלעגנהײט אָפּברענגען. רעד ניט אַזױ פֿיל. בלית ברירה האָב איך אַ כאַפּ געטאָן דעם שירעם פֿון זײַנע הענט מיט אַזאַ האַסטיקײט, װי איך װאָלט אים אַרױסגעריסן. איך האָב זיך מיט שלומען געזעגנט, כ'בין אַרױס אױף דער גאַס. כ'בין שנעל געגאַנגען פּאַזע די קלײנע הײַזלעך פֿון דעם אָרעמען געסל און כ'האָב געפֿילט, װי דער שירעם באָמבלט זיך בײַ מײַנע פֿיס און שטערט מיר בײַם שטעלן די טריט. דער שירעם איז מיר געווען איבעריג און האט געוואויגן אזוי שווער גלייך איך וואלט געטראגן א שווערע משא. נישט איינמאל האב איך אים געוואלט אוועקשליידערן ער זאל זיך צעברעכן אויף שטיק שטיקלעך. ס'ארא מענטש בין איך אז איך האב זיך געלאזט צורעדן צו א זאך וואס האט זיך מיר באלד נישט געלייגט אויפן שכל. צי האב איך אן אייגענעם ווילן? נאך פון קינדווייז אן האט שלום געהאט ביי מיר צו זאגן און ס'האט נישט געהאלפן מיין ווערן זיך קעגן אים. נישט איינמאל האב איך אפגעמאכט ביי זיך אז כ'וועל זיך מער ניט לאזן, אבער אזוי גיך איך האב אים דערזען, האט ער צוריקגעוועלטיקט איבער מיר. מיר זענען אמאל געווען געשוואוירענע חברים, כאטש איך האב זיך שטענדיק געוואלט ארויסדרייען פון אים און געטראכט ווי נאר פטור צו ווערן פון אים. אמת איז אז ער איז מיר קיינמאל נישט נאכגעלאפן, דווקא איך בין אים נאכגעלאפן, גלייך ער וואלט מיר אפגעטון עפעס א כישוף. איך האב זיך געוואלט מיט אים חבר'ן, כאטש ער האט מיר תמיד אנגעטון צרות. בלויז דער בליק פון זיינע קליינע אויגן האט מיך געמאכט אפהענגיג, ווארום איך האב געפילט אז ער ווייסט אלץ וואס עס טוט זיך ביי מיר. איך בין געווען א בארימער, געוואלט זיך אלעמאל ארויסשטעלן פון אויבן, גענומען אלס לייכט, און ער איז געווען פונקט דער היפך פון מיר. גארנישט האט ער גענומען לייכט, לאנג אריינגעטראכט אין אלס, אזוי אז דאס לעבן איז געווען פאר אים ממש אן אפקומעניש. פארוואזשע האב איך זיך געוואלט מיט אים חבר'ן? אפשר דערפאר ווייל ער האט מיך אזוי גוט געקענט און איך האב אים געוואלט ווייזן אז כ'בין גארנישט אזוי שלעכט ווי ער מיינט. כאָטש ווען איך האָב אים נישט געפֿילט לעבן זיך, האָב איך פֿרײַער אָפּגעאָטעמט. בין איך אים פֿון דעסטוועגן אומעטום נאָכגעגאַנגען. שוין אין חדר האָט ער מיך שטענדיק געפּאַקט בײַ מײַנע באַרימערײַען, בײַ מײַנע ליגנס און דווקא געוואָלט, כ'זאָל זיך אויפֿן אָרט שווערן, צי כ'זאָג אמת. נעם ארויס די ציצית און שווער דיר ביי דיין נאמנות, צי ס'איז אמת וואס דו זאגסט, פלעגט ער צושטיין צו מיר ווי א שופט און כ'האב געמוזט אויספירן זיין באפעל. איך האב ארויסגענומען די ציצית, אנגעהויבן צו שטאמלען די שבועה, נאר אינמיטן דערינען האב איך זיך פארלוירן און נישט געקאנט ארויסברענגען קיין ווארט. זייזשע זיך מודה, דו ביסט א ליגנער, פלעגט ער מיר נישט אפלאזן און געוואלט אויספירן זייניקע ביזן סאמע סוף, וועמען גייסטו דא אפנארן, האסט אליין געזעהן וואס שייקע האט באוויזן. אין חדר איז שלום געווען דער מסמיד, דאס גוטע קעפל, און איך האב נישט געוואלט לערנען און נישט געהאט קיין גוטן קאפ. אבער איך האב מיר אזוי אן עצה געגעבן אז דער רבי האט מיר זעלטן געכאפט ביי א חטא. איך האב פארמאגט אזא ספריטניקייט אז כ'האב זיך געקאנט ארויסדרייען פון אלע סכנות. דאס האט שלום'ען פארדראסן, ווארום ער איז געווען א מבין אויף מיר. ער האט מיר דווקא געוואלט ווייזן אז איך ווייס גארנישט, איך בין בלויז א פלוישער. טאמער האב איך זיך גערימט אז איך קען דעם שיעור פון דער וואך, האט ער באלד אויפגעמישט די גמרא, א טייטל געטאן מיטן פינגער, און ארויסגעווארפן פון זיך דאס איינע ווארט, זאג! האב איך טאקע נישט געוואוסט וואס צו זאגן, נישט געקאנט אויפמאכן דאס מויל, און דאס פנים האט מיר אנגעהויבן צו פלאמען. אמת איז אז לכתחילה האב איך זיך געוואלט ארויסדרייען פונעם עסק מיט מיינע קונצן, אבער איך האב פארשטאנען אז ביי שלום'ען וועט עס נישט אנגיין. דערפאר אז מיר זענען געגאנגען רייסן אויבסט ביים שכן אין גארטן און זיך געדראפעט בשתיקה אויפן הויכן פארקן, האב איך אפגעמאכט ביי זיך אין שלום'ען נקמה צו נעמען. איך בין דאָ געװען אױפֿן פֿערדל. מיר איז תּמיד אַלץ אַדורכגעגאַנגען גלאַטיק, און אים האָט דער שכן געפּאַקט און אַראָפּגעצױגן בײַ אים די הײזלעך, װי אַ צולאָג האָט ער אים נאָך אָנגעפֿיצקעט אױפֿן נאַקעטן געזעס. אָבער שלום איז אױך דאָ נישט געװען דער פֿאַרשפּילטער. זײַן דורכפֿאַל האָט אים אַזױ פֿאַרדראָסן, אַז ער האָט מיר לאחר-מעשׂה גערופֿן מיט די ערגסטע נעמען און געזאָגט אױף מיר אַז כ'בין אַ גנבֿ. וואס הייסט איך בין א גנב? האב איך ניט פארשטאנען, דו ביסט דאך דער גנב, מיך האט מען נישט געפאקט. א גנב בלייבט א גנב, האט שלום אנגעפסקנט. אויב איך האב אין די יונגלשע יארן ניט געקאנט אין שלום א נקמה נעמען, איז מיר דאס געראטן בחורווייז ביים גיין זיך באדן צום טייך ערב א גרויסן שטורעם. און מיטאמאל איז מיר געקומען אין קאפ אריין פארוואס שלום האט איצט, נאך אונזער אומגעריכטע באגעגעניש אין מעלבורן, מיר געצוואונגען צו נעמען דעם שירעם. כ'בין געגאנגען איבער די מעלבורנער גאסן מיטן שירעם, וואס איז אלעמאל שווערער געווארן אין מיינע הענט. און אלץ איז מיר געווארן קלאר. ס'איז מיר קאלט געווארן אין די אברים ווארום שלום האט צוליב מיין שטיקל ארבעט געליטן לאנגע יארן. שפעטער בין איך טאקע ארומגעגאנגען מיט א שולד געפיל, ס'האט זיך מיר געדאכט אז שלום ווייסט אלץ, נאר ער גיבט נישט צו דערקענען אין זיך. ווער נאך האט מיר אזוי גוט געקענט ווי ער? ס'קען זיין אז ער האט מיר גארנישט געזאגט כדי מיר צו פייניגן, כ'זאל ניט וויסן וואו איך שטיי מיט אים. ס'האט שוין געהאלטן דערביי איך זאל אים אנכאפן ביי די קלאפעס און פרעגן, פארוואס שווייגסטו? דו ווייסט דאך וואס כ'האב דיך אפגעטאן. אבער שלום האט געשוויגן. נאך מער ווי פריער האבן זיך זיינע קורצזיכטיגע אייגעלעך אונטער די גראבע ברילן-גלעזלעך איינגעשטאכן אין מיר, אבער ער האט גארנישט געזאגט. ס'איז זיכער אז דא אין מעלבורן האט ער נאך געדענקט פון דער גאנצער מעשה. ער איז אזוי פיל אדורכגעגאנגען אין די געטאס און די לאגערן, אבער די מעשה וואס כ'האב מיט יארן צוריק אים אפגעטאן האט ער נישט פארגעסן. דעם שירעם האט ער מיר געגעבן כדי איך זאל זיך אין דעם דערמאנען. איך בין געגאנגען איבער די מעלבארנער גאסן און כ'האב אויסגעשטרעקט די האנט כדי אויסצופרואוון צי ס'רעגנט, אבער די האנט איז געבליבן טרוקן. ס'איז שוין געווען פינסטער, און דער נעפל וואס האט ארומגעהילט די גאס ווי א קראנקע הויט האט זיך אויפגעהויבן הויך איבער דער שטאט. כ'האב א הייב געטאן דעם קאפ צום הימל און כ'האב פלוצים דערזען אז ער איז שווארץ ווי סאזשע. עס האָט זיך מיט אַ מאָל אַראָפּגעלאָזט אַ גוס רעגן, איך בין באַלד געװאָרן נאַס. איך האָב זיך געאַמפּערט מיטן שירעם, געװאָלט אים אױפֿמאַכן, נאָר דאָס איז נישט אַזױ שנעל געגאַנגען. בעת מעשׂה איז דער רעגן געפֿאַלן איבער מיר און דער װינט האָט געריסן מיך מיטן שירעם אין אײנעם. אַז ס'איז מיר סוף-כּל-סוף געראָטן אױפֿצומאַכן דעם שירעם, האָט דער װינט אים אַ כאַפּ געטאָן, און כ'האָב אים געמוזט צוהאַלטן מיט אַלע כּוחות ער זאָל ניט אַװעקפֿליִען. עטליכע רגעס האט דער שירעם געשאפן א דעכל איבער מיין קאפ און כ'האב זיך געפילט באשיצט קעגן רעגן. כ'האב מיט הנאה געהערט ווי די רעגן טראפנס קלאפן זיך אן אין צעשפאנטן געוואנט און ס'איז מיר געווארן לייכטער אויפן הארצן. אבער דאס האט נישט לאנג געדויערט, ווארום א שטורעם האט זיך מיט כח א טראג געטאן איבער דער גאס און אומגעדרייט דאס דעכל וואס האט אנגעהויבן צו פליען הויך איבער מיין קאפ. כ'האב געזען ווי די דראטן אין שירעם לאזן נאך און דאס געוואנט הענגט נאך ווי א שמאטע. איך בין געבליבן שטיין אין שטורעם און כ'האב זיך געראנגעלט מיטן שירעם. כ'האב געוואלט אריינשטעלן צוריק די דראטן אויפן ארט נאר דאס איז מיר נישט געלונגען. וויפיל מאל איך האב זיי אריינגעשטעלט זענען זיי צוריק ארויסגעקראכן. דאס גאנצע עסק איז מיר לסוף דערעסן געווארן, און ס'האט מיך ארומגעכאפט אזא כעס אז כ'האב געוואלט צוברעכן דעם שירעם אויף פיץ פיצלעך. איך האב געפילט ווי דער רעגן פאלט כסדר אויף מיר, און כ'בין אינגאנצן נאס, אפילו דאס העמד איז שוין ביי מיר פיטש נאס און קלעבט זיך צום לייב. איך האב אבער נישט געהאט קיין אנדער ברירה, און געמייסטרעוועט אזוי לאנג ביז ס'איז מיר פונדעסטוועגן געלונגען צו פארפעסטגן די דראטן. כ'האָב זיך צוריק אַ לאָז געטאָן איבער דער גאַס מיט דער זיכערקייט, נאָר די דראָטן האָבן זיך צוריק אַרויסגעצויגן, און ס'איז געשען נאָך אַ צרה, דער שירעם איז מיט אַ מאָל פֿול געוואָרן מיט לעכער. דורך די לעכער האָט דער רעגן פֿראַנק און פֿריי זיך געגאָסן איבער מיר, און כ'האָב אָנגעהויבן שנעל צו לויפֿן, כּדי זיך אַריינצוכאַפּן ערגעץ אונטער אַ דאַך. צופעליג בין איך אריין צו מיינס א באקאנטן אין א צוקעריי געוועלב וואס איז געווען פול מיט מענטשן, אלע האבן זיך ארומגעשטעלט ארום מיר און האבן מיך אנגעהויבן צו באדויערן וואס איך בין אזוי נאס געווארן פון רעגן. וואו האט אייך דער שטורעם געפאקט האט א יונג מיידל געטייטלט אויף מיינע דורכגעווייקטע מלבושים און איר קול איז געווען פול מיט רחמנות. גיי אהיים און טוה זיך שנעל איבער אז נישט וועסטו כאפן א קאלד, וועסט דערמיט אפליגן א חודש צייט, האט זיך צו מיר צוגערוקט מיינס א שכן און געשעפטשעט צו מיר מיט אסאך געטריישאפט. גיט נאר א קוק אויפן שירעם האט זיך ווער צעלאכט הויך אויפן קול, דער שירעם איז דאך פול מיט לעכער! און מיט דער שמאטע האט ער זיך געוואלט באשיצן קעגן רעגן. וואו איז דיין אויטא? פארוואס האסטו נישט גענומען די קאר אין אזא מבול? האָט מיך פּלוצעם אַ פֿרעג געטאָן דער באַלעבאָס פֿון צוקערײַגעװילב, װאָס האָסט רחמנות אױף דעם אױטאָ? װאַרט צו אַ מינוט, כ'װעל דיך אָפּפֿירן אַהײם. בעת דער רגע האָב איך זיך דערמאָנט אין מײַן אױטאָ, װאָס איך האָב געלאָזט שטײן ניט װײַט פֿון שלומס שטוב. װאָס האָב איך טאַקע פֿאַרגעסן דעם אױטאָ? װאָס האָב איך מערער געהאַט צו זאָגן שלומען, אַז די מאַשין װאַרט אױף מיר אין דרױסן און איך דאַרף ניט זײַן שירעם? צי האט ער נאך היינט אויף מיר אזא השפעה אז כ'קען זיך אים ניט אנטקעגנשטעלן. איך האב דערפילט ווי עס ווערט מיר קאלט אין אלע ביינער און כ'הייב אן צו שוידערן. ס'האט מיט מיר געווארפן אבער איך האב זיך מיט אלע כוחות איינגעהאלטן כדי גארנישט ארויסצווייזן פאר די אלע מענטשן וואס זענען געשטאנען ארום מיר און מיר באקוקט גלייך כ'וואלט געווען עפעס אן אויסטערליש באשעפעניש. ס'האט מיך ווער אנגענומען אונטערן ארעם און כ'האב דערזען אז דאס איז דער באלעבאס פון צוקעריי-געוועלב. קום, האָט ער זיך אָנגערופֿן צו מיר, מײַן אויטאָ וואַרט אין דרויסן, כ'גיי דיך אַהיימפֿירן, דו מוזט גיין גלײַך אין בעט אַרײַן. אַרויסגעזאָגט די ווערטער, האָט מײַן באַקאַנטער אַרויסגענומען דעם שירעם פֿון מײַנע הענט און אים געוואָלט אַוועקשטעלן. וואָס האַלטסטו דעם שירעם ווי ער וואָלט געווען אַן אוצר? האָט ער מיר אַ לאַך געטאָן אין פּנים אַרײַן. ס'איז דאָך אַ שיבֿרי-כּלי, נישט ווערט קיין פּעני, פֿול מיט לעכער ווי אַ זיפּ. אבער איך האב דעם שירעם ניט געלאזט אוועקשטעלן אין ערגעץ און אים ארויסגעכאפט פון מיין באקאנטנס הענט. דער שירעם איז מיר פלוצלינג געווארן נאנט און כ'האב אים צו מיר צוגעטולעט. מיט וואס פאר א געטריישאפט האט שלום אים מיר געבארגט כדי ער זאל מיך באשיצן פון רעגן. איך האב דערפילט א שנאה צו די מענטשן וואס זענען געשטאנען ארום מיר און מיך באדויערט. וואס האבן זיי זיך אנגעטשעפעט אין מיר? אין קאפ האט מיר גערוישט און כ'האב געהערט דאס לאכן פון די מענטשן וואס האבן געשפאט פון מיר אז כ'האב זיך פארהיטן פארן רעגן מיט א לעכערדיגן שירעם. בשעת איך בין אהיימגעקומען האט מיר מיין ווייב ערשט געמאכט דעם אמת'ן ברוך הבא. ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז זי און די קינדער האבן געווארט אויף מיר מיטן אוונט-ברויט, געווענטליך ווארטן זיי נישט אויף מיר אז איך קום שפעט, די קינדער דארפן זיך גיין לייגן שלאפן. וואו האסטו געלאזט דעם אויטא? האט דאס ווייב נישט פארשטאנען די גאנצע מעשה, האסט געהאט חלילה אן עקסידענט? צי דער אויטא איז קאליע געווארן אין רעגן? גיי שוין אין בעט אריין דעיוויד, קענסט נאך כאפן א לונגען אנצינדונג, האסט געזען א מבול? נישט בלויז דאס ווייב נאר אויך די קינדער זענען צו מיר צוגעשטאנען און זיי האבן מיך געהאלטן אין איין פרעגן וואו איך האב גענומען דעם שירעם. זיי האבן אים באקוקט פון אלע זייטן, און אז זיי האבן אים געפרואווט אויפמאכן, איז ער זיך צעפאלן, און דאס וואסער האט זיך פון אים א גאס געטאן. ניטע, וואס טוט איר? איז דאס ווייב צוגעלאפן צום קליינווארג מיט א געוואלד, איר וועט פארגיסן די שטובן, ווארפטס ארויס די שמאטע אינדרויסן! וואו האט דער טאטע אויסגעזוכט די מציאה? כ'האב שוין געהאט אראפגעווארפן פון זיך די נאסע מלבושים, זיך געקוויקט מיט דער מחייה'דיגער טרוקענער פידזשאמע, אבער אז איך האב דערהערט ווי דאס ווייב הייסט ארויסווארפן דעם שירעם, האב איך זיך א שטעל געטון אין מיין גאנצער גרייס און אויסגעשריגן, דעם שירעם וועט קיינער ניט ארויסווארפן! ער וועט בלייבן דא אין שטוב! דער שירעם געהערט צו מיין יוגנט חבר שלום, איר הערט וואס איך זאג? איך בין נאך געלעגן אין בעט עטליכע וואכן צייט מיט א שטארקע פארקילונג. דער דאקטער איז צו מיר געקומען כמעט יעדן טאג, כ'האב געהאט חלומות סיי בייטאג און סיי ביינאכט, דאס ווייב האט געהאט פון מיר געהאקטע צרות, ווארום איך האב גערעדט פון היץ און זי נישט געלאזט צוטון אן אויג. אין דער היץ האָב איך זיך נאָכאַנאַנד אויסגעשמועסט מיט שלומען. וואָס איך האָב ניט געהאַט קיין דרייסטקייט צו זאָגן אים אויף דער וואָר, האָב איך אים געזאָגט אין שלאָף. דאָס געוויסן האָט מיך געפּייניקט פֿאַר וואָס איך טראָג אים נישט אָפּ דעם שירעם. איך האָב אַלצדינג, אַ הויז, אַן אויטאָ, אַ ווייב און קינדער, און ער האָט גאָרנישט. דאַרף איך נאָך פֿאַרכאַפּן בײַ אים דאָס ביסל אָרעמקייט? אַז כ'האָב מיך בײַ נאַכט געװאַלגערט אױפֿן געלעגער, זיך געדרײט פֿון אײן זײַט אױף דער אַנדערער, האָב איך אָפֿט געזען שלומען, װען מיר זײַנען געװען ייִנגלעך. כאָטש ער איז געװען אַ מבֿין אױף מיר, האָט ער מיר פֿון דעסטװעגן נישט פֿאַרגינען מײַן געשיקטקײט. דער עיקר האָט ער מיר נישט פֿאַרגינען, װאָס מײדלעך האָבן מיך ליב געהאַט און אים נישט. ער האָט זײ צו פֿיל געקלאַפּט אין קאָפּ אַרײַן מיט זײַנע קענטענישן און זײ האָבן דאָס נישט געקאָנט פֿאַרטראָגן. אָבער צו מיר האָבן די מײדלעך געקלעפּט. אזוי ווי איך האב געהאט עטליכע שוועסטערן, זענען זייערע חבר'טעס געקומען צו אונז אין שטוב אריין. איך האב אויף די מיידלעך נישט געוואלט קוקן, ווארום ס'איז אן עבירה, נאר זיי האבן מיר אליין פארטשעפעט און מיך נישט געלאזט צו רו. איינמאל האט א חבר'טע פון מיינע שוועסטערן זיך גענומען שלאגן מיט מיר אויף א געלעכטער, מיר האבן זיך אזוי געראנגלט אז מיר האבן זיך נישט געקאנט אפרייסן פון זיך. אקוראט דעמאלט האט געדארפט אריינקומען שלום, און אז ער האט עס דערזען, האט ער א זאג געטאן ווי זיין טבע איז געווען, קורץ און שארף, בלויז איין און איינציג ווארט, חמור! אייזל! און דאס איז גענוג געווען אז איך זאל אנהייבן פאר בושה צו פלאמען, און דאס מיידל זאל מער נישט אריינקומען צו אונז אין שטוב. אין האלבן דרימל האב איך אויך געזען שלומ'ען, ווי מיר זענען שוין געווען ערוואקסענע בחורים. פונקט ווי ער האט נישט געהאט קיין דערפאלג ביי מיידלעך קליינערהייט, אזוי האט ער נישט געהאט קיין דערפאלג ביי זיי בחורווייז. ער איז געווען אנגעלייענט מיט ביכער און ער האט זיך מיט דעם געוואלט באווייזן פאר די מיידלעך. ער האט געשאטן מיט פראזן, אבער זיי האט דאס אינטערעסירט ווי די פאראיאריקע בלאטע. זיי האבן זיך בעסער צוגעהערט צו מיר, צו מיינע צוויידייטיגע וויצן וואס איך האב געשאטן מיט פיל געניטקייט און זיי האבן זיך געקאטשעט פון געלעכטער. אבער אז איך האב זיך אויך געוואלט בארימען מיט מיינע קענטענישן, האט שלום מיך באלד דורכגענומען מיט זיינע קורצזיכטיגע אויגן און איך בין געווארן פארשטומט. געשען איז דאס ווען מיר, א גרופע בחורים און מיידלעך, זענען זיך געגאנגען באדן צום טייך, נישט ווייט פון שטעטל. שלום האט דעמאלט באוויזן וואס ער איז און ער האט דערפאר טייער באצאלט. אז איך האב דאס אלץ צוריק דערזען אין דרימל, האב איך אנגעהויבן צו קרעכצן. דאָס װײַב האָט מיך געטאָרעט, געװעקט. װאָס איז מיט דיר, דוד? װאָס קרעכצסטו פֿון שלאָף? װאָס האָט זיך דיר געחלומט? איך האָב געשפּירט, װי דאָס װײַב טאָרעט מיך, געהערט אירע רײד, אָבער איך האָב זיך ניט געלאָזט איבערװעקן, איך בין װײַטער געשלאָפֿן. איך האָב געזען, װי מיר, אַ גאַנצע גרופּע בחורים און מײדלעך, שפּאַנען צום טײַך. דער הימל איז שײן, לױטער, אן א פיצל וואלקן, די תבואה פעלדער באשפרענקלט מיט רויטע מאקווקעס און בלויע קארן בלומען וויגן זיך גאלדיג, קרומע שורות פייגל פליען הויך אונטערן הימל און זעט אויס ווי זיי וואלטן זיך געקליבן צו א פייגלשער חתונה. אבער פלוצעם לאזן זיך די פייגל אראפ נידעריג צו דער ערד און פאטשן שרעקיג מיט די פליגל. אויף די גאלדענע תבואה פעלדער פאלט א גרויסער שאטן, ביז מיר פאררייסן דעם קאפ צום הימל זעען מיר אז ער איז באדעקט מיט שווארצע אנגעפוישטע וואלקנס. ס'וועט זיך באלד אראפלאזן יענער כלאפ, האט זיך דערהערט א קול, לאמיר זיך אומקערן אהיים. איך וועל נישט גיין צוריק האט שלום געזאגט און ס'האט אויסזעהן אז ער וויל זיך מיט זיין העלדישקייט באווייזן פאר די מיידלעך. ס'וועט נישט זיין קיין רעגן, איך ווייס. אז דו ביסט אזא צולייגער, גיי אליין, ווער האלט דיך צו? מיר ווילן גיין צוריק, זע ווי די מענטשן לויפן אהיים, מיר ווייסן שוין ניט פון היינט אז דו ביסט א צודרייטער, האט ווער אריינגעזאגט שלומ'ן. גוט, איך וועל אליין גיין ווייטער, האט זיך שלום איינגעשפארט, און ס'האט אים שוין ניט געפאסט זיך צוריקציען, אויב קיינער גייט נישט מיט מיר, גיי איך אליין, דאכט זיך אז דוד וויל גיין מיט מיר. האב איך מיטאמאל דערפילט ווי שלום שטעלט אויף מיר אן זיינע אויגן, און כ'האב דערהערט זיין באפעלעריש אביסל קוויטשיג קול וואס כ'האב קיינמאל נישט ליב געהאט. נישט איינמאל האב איך אים שוין געפאלגט, און אויך דאסמאל האב איך ניט געהאט קיין כח אים זיך אי אפצוזאגן, כאטש איך האב געפילט אז כ'בין זיין קרבן. איך בין געבליבן מיט אים. אויפן וועג איז כסדר פינסטערער געווארן. די וואלקן זענען שוין געהאנגען גאר נידעריג אויף דער ערד, מענטשן זענען נאכאנאנד געלאפן צוריק פון טייך, זיי האבן אונז אנגעקוקט ווי משוגע וואס מיר גייען זיך באדן ווען יעדע מינוט קען זיך אראפלאזן א מבול. כ'האב דערפילט א מורא און כ'האב פון דער זייט געווארפן אלע רגע א בליק אויף מיין חבר, נאר זיין פנים איז געווען פארביסן און ער האט מיט אסאך להכעיס'דיגקייט געשפרייזט ווייטער. פונקט דענסמאָלט, ווען מיר זיינען אָנגעקומען צום טייך און זיך אויסגעטאָן, האָט זיך אַראָפּגעלאָזט אַ שלאַקס-רעגן. מיר האָבן נאָך קוים באַוויזן מיט די הענט צו צעגראָבן דאָס זאַמד און פאַרשטעקן אינעם גרוב דעם אָנטועכץ. אויפן אָנגעשאָטן בערגל האָבן מיר אָנגעלייגט אַ סך צווייגן און קשאַקעס, דער רעגן זאָל נישט קאָנען אַוועקשווענקען דאָס זאַמד צוזאַמען מיט די מלבושים. פארטיג געווארן מיט דער ארבעט האט מען זיך געלאזט צום טייך. אן די ברילן האט שלום קוים געקענט שטעלן א טריט. פלוצלינג איז מיר א געדאנקעלע אדורך אין קאפ, אַז ס'איז געקומען די צייט צו זאלן אין שלומען נקמה נעמען פאר די צרות וואס ער פלעגט מיר אנטון. ער וועט ווערן אזוי פארשעמט אז ער וועט מיך האבן צו געדענקען. אז שלום זאל ניט זען האב איך מיט א פוס א צוווארף געטאן דאס בערגל, וואו זיינען געלעגן באהאלטן זיינע מלבושים, כדי דער רעגן זאל זיי פארשלעפן. דערנאך בין איך אריינגעשפרונגען אין טייך און געמאכט א נורק. מיר האבן די גאנצע צייט געהאלטן פארשטעקט די קעפ אונטערן וואסער. טאמער האבן מיר בלויז אויף א רגע ארויסגעשטעקט דעם קאפ, האט דער רעגן געשמיסן אונזערע לייבער ווי מיט בייטשן. קיין לעבעדיקער נפש איז ניט געווען ביים טייך. גלייב מיר אז ס'ניטא קיין בעסערע זאך ווי זיך צו באדן אין א רעגן, האט שלום זיך אנגערופן צו מיר, דאס וואסער איז ווארים, א מחיה מיר זענען אריבערגעשווימען דעם טייך און זיך באהאלטן הינטער די צווייגן וואס האבן פארדעקט דאס וואסער ביים ברעג. דער טייך האט זיך געווארפן, געשליידערט, געשטורעמט, די ביימער האבן זיך אראפגעלאזט, זענען געפאלן צו דער ערד, און לאנגע בלאנקע בליצן ווי שווערדן האבן זיך געשטרעקט אויפן הימל. נישטא עפעס שענערס ווי א צעווילדעוועטער טייך ווי א שטורעם, האט מיין חבר געזאגט, הער נאר ווי די וואסערן ברומען, א צושטורעמטער ים מוז נאך זיין פיל שענער. איך וויל נאך זען א ים, הערסט, כ'וועל אוועק פון שטעטל און זיך לאזן איבערן ים, געדענק מיינע רייד. מיר זענען געשטאנען ביז צום האלז אין וואסער, אין דער שעת סכנה האט שלום זיך פאר מיר אראפגערעדט פון הארצן, וואס ער פלעגט קיינמאל נישט טון, כ'האָב זיך ניט צוגעהערט צו אים, נאָר געקוקט ווי דער טײַך בלעזלט זיך, געשווילט און רײַסט מיט זיך מיט ביימער און שטיקער ערד. ס'האָט זיך באַזעצט אין מיר אַ פּחד, און כ'האָב געפּרעפּלט די ברכות איבער די בליצן און דונערן. כ'האָב געהאַט גרויס חרטה פֿאַר דעם זינד, וואָס כ'האָב ערשט אָפּגעטאָן, שלום וועט זיכער נישט געפֿינען זײַנע מלבושים. דער ווינט האט זיך איינגעשטילט אביסל און דער רעגן איז געווארן לייכטער. מיר האבן דאס אויסגענוצט און צוריק אריבערגעשוואומען דעם טייך. מיר האבן זיך א ווארף געטאן אויסצוגראבן דאס אנטועכץ און עס האט זיך ארויסגעוויזן אז מיינע מלבושים זענען דא, אבער שלום האט זיינע נישט געפונען. מיט בלינדע פינגער האט ער געטאפט אין זאמד, געזוכט, גענישטערט, געגראבן, אבער דער רעגן האט אוועקגעטראגן זיינע זאכן. ער איז געשטאַנען נאַקעט, געציטערט אויפֿן לײַב און דאָס וואַסער איז פֿון אים גערונען. ער האָט זיך ווידער אַראָפּגעבויגן צום זאַמד, געזוכט מיט די צוגעמרוזשעטע אויגן, געגראָבן מיט די הענט טיפֿער און טיפֿער, נאָר אָן שום פּעולה. אויף זײַן פּנים האָט זיך באַוויזן אַ שמייכעלע. אַזאַ שמייכעלע זעט מען געוויינטלעך בײַ בלינדע, וואָס ווילן זיך ניט אָנוואַרפֿן אויף קיינעם מיט זייער מום. כאטש איך האב זיך געפרייט וואס מיינע מלבושים זענען דא און זיינע נישט, האט מיך א רחמנות אנגענומען אויף אים. איך האב שוין לאנג געווארט אויף דער מינוט פון נקמה, אבער צום סוף האב איך נאך גאר געהאט חרטה. אז ער וועט אריינקומען אין שטאט, אזוי ווי די מאמע האט אים געהאט, וועט מען פון אים אפלאכן און אפשפעטן. איך האב ארויסגעוויזן צו שלום'ן א סך געמאכטע געטריישאפט און אים פארגעלייגט ער זאל אנטוהן עפעס פון מיינע זאכן. לכתחילה האט ער אפגעזאגט, ערשט איך בין גוט צוגעשטאנען צו אים האט ער ארויפגעשלעפט אויף זיך מיין העמד. ס'האט מיך נישט אפגעלאזט דאס געפיל אז שלום ווייסט ווער ס'האט אים אפגעטון דאס שפיצל, נאר ער מאכט זיך ניט וויסן. ביני לביני האט זיך ווידער אראפגעלאזט א שטארקע רעגן און מיר האבן זיך געמוזט לאזן אין וועג אריין. מיר האָבן אָנגעהויבן לויפֿן, אָבער אָן די ברילן האָט שלום קוים מיט די פֿיס דערטאַפּט דעם וועג און זײַן גוף האָט זיך לעפֿיש געוויגט. חוץ דעם, איז דער וועג געווען אַזוי גליטשיק און פֿאַרשווענקט מיט קאַלוזשעס וואַסער, אַז מע האָט געקענט ברעכן האַלדז און נאַקן. כ'האָב געמוזט פֿירן שלומען בײַ דער האַנט ווי אַ בלינדן. מיר זענען געגאַנגען טריט בײַ טריט און דער רעגן האָט זיך אויף אונדז געגאָסן. שלום האט אזוי שנעל ניט פארגעסן דער חרפה וואס ער האט דורכגעלעבט, ווען ער האט געמוזט אריינשפאצירן אין שטעטל א נאקעטער, אין בלויזן העמד. דער רעגן האט אלץ שטארק געגאסן, און די מענטשן וואס האבן אים געזען אנקומען האבן פון אים געלאכט אין די פויסטן. נאך דער מעשה איז שלום געווארן קראנק און אפגעלעגן שיינע עטליכע וואכן אין בעט. אז ער איז געזונט געווארן, האט ער זיך אנגעהויבן צו פירן זייער אויסטערליש. ער האט זיך קיינמאל נישט ארויסגערירט אין גאס אן א שירעם, און מען האט אים באקרוינט מיטן צונעמעניש שלום דער ענגלענדער מיטן שירעם. מיך האט די חרטה שטארק געגעסן און איך האב שלום'ן אויסגעמיטן, כ'בין שוין געווען זיכער אז ער ווייסט ווער עס איז אין דעם אלעם שולדיג. סוף פון זייט איינס קאסעט צוויי, המשך זייט צוויי.